שיעורים בספר התניא גייען מיר ווייטער אין די הקדמה וואו אונז האמיר געהאלטן אונז האמיר געלערנט אז דער זוהר הקדוש טייטשט אויפן פסוק נודע בשערים בעלה בעלה גייט ארויף אויפן הייליגן באשעפער דער מאן פון כנסת ישראל דער בעל אז נודע ער ווערט ידוע און מען איז זיך מיט אים מתדבק בשערים, איין טייטש האמיר געלערנט לויט ווי מען איז משער, א לשון פון השערה אין שכל והשגה, און לויט וואס פאר א שער, לויט וואס פאר א טויער, מען מאכט אין הארץ אויפצונעמען די השגה פון מח. קומט דאך אויס פון זוהר הקדוש אז די ענינים פון אהבה און יראה, דביקות מיטן אייבערשטן, זענען ביי יעדן איינעם לויט זיין אייגענעם שיעור. דער זוהר הקדוש טייטשט א דריטן טייטש דארטן, שערים איז א לשון פון שיעור. און ווען ס'האנדלט זיך אין ענינים פון יראת השם און אהבת השם, איז דאך לכאורה בארעכטיגט דער אויסשפראך ביי חסידים און ביי אנש אז אינו דומה שמיעה לראי', ס'איז נישט גלייך דאס וואס מען הערט פון א רעבן התעוררות און הדרכות אין עבודת השם, צו דאס וואס מען זעט און מען ליינט אין ספרים. און דא נעמט דער אלטער רבי און שטעלט אריין אינעם ספר התניא הוראות און הדרכות אין עבודה פנימית פון אהבת השם און יראת השם. האמיר צוגעענדיגט מיט א טענה וואס די חסידים קענען האבן פארוואס זיי ווילן יא יחידות ווי איידער לערנען א ספר. איז דער אלטער רבי ווייטער מבאר אז ער רעדט דא צו יודעי ומכירי, די וואס ווייסן און קענען אים דעם אלטן רעבן, די אז די וואס פלעגן אריינגיין אויף יחידות פרעגן עצות אין ענינים אין עבודת השם, און ביי חסידים האט מען געטייטשט אז דאס מיינט אויך אז דער אלטער רבי ווייסט זיי און קען זיי, און דאס נעמט ארום אלע נשמות וואס האבן געלערנט, לערנען און וועלן לערנען דעם ספר התניא, זיי אלע האט דער אלטער רבי געוואוסט און געקענט און האט פאר זיי אריינגעשטעלט די עצות און הוראות אין עבודת השם פונקט ווי זיי וואלטן צו אים אריין אויף יחידות. אזוי ווי דער רבי רש"ב נשמתו עדן זאגט אז לערנען תניא מיינט רעדן מיטן אלטן רעבן. איז לאמיר זען אינעווייניג. אך ביודעי ומכירי קאמינא, איך רעד וועגן די וואס ווייסן מיך און קענען מיך. הם כל אחד ואחד מאנשי שלומינו שבמדינותינו וסמוכות שלה, דאס איז יעדער איינער פון די אנש פון אונזער מדינה און די וואס זענען נאנט צו איר, אשר היה הדיבור של חיבה מצוי בינינו, וואס דיבורים פון ליבשאפט איז אפט געווען צווישן אונז ווען מ'איז אריינגעגאנגען צום אלטן רעבן אויף יחידות, וגילו לפני כל תעלומות לבם ומוחם בעבודת השם התלויה בלב, זיי האבן מגלה געווען פאר מיר אלע זייערע באהעלטענישן פון זייער הארץ און מח אין ענינים פון עבודת השם. וואס איז תלוי אינעם הארץ. אליהם תטוף מלתי ולשוני עט סופר, צו זיי טוט טראפן מיין ווארט, און מיין לשון איז א שרייבערישער פעדער. בקונטרסים אלו הנקראים בשם ליקוטי אמרים, אין די קונטרסים פון דעם ספר פונעם תניא וואס ווערן אנגערופן ליקוטי אמרים, מלוקטים ומפי סופרים, ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נשמתם עדן המפורסמים אצלינו, וואס זענען צוזאמגעקליבן פון ספרים און סופרים וואס זענען מפורסם ביי אונז און אזוי ווי אונז האבן שוין דערמאנט איינמאל אז ביי חסידים איז געווען מקובל אז ספרים גייט ארויף אויף די ספרי מהר"ל מפראג און די של"ה הקדוש און סופרים מיינט די זיינע רעבעס די בעל שם טוב און די מגיד וואס דעמאלטס האט מען נאכנישט געהאט געשריבן זייערע תורות ס'איז נאר געווארן איבערגעגעבן בעל פה, וקצת מהם נרמזין לחכימין באגרות קודש מרבותינו שבארץ הקודש תבנה ותכונן במהרה בימינו אמן, א חלק פון די אמרים פון די פון די פון די דיבורים זענען. אדרעסירט צו די קלוגע ס'אן ענין פון די לחכימא ברמיזא וואס זענען געווארן מרומז אין די הייליגע בריוון פון אונזערע רביים פון ארץ ישראל וואס זאל במהרה אויפגעבויט ווערן. דער אלטער רבי האט פאר געוויסע עלטערע תלמידים פונעם מגיד, בפרט ר' מענדעלע וויטעבסקער האט ער אנגערופן רבותיני, איז אין די בריוון איז דארטן מרומז פאר די וואס ווילן לערנען, וקצתם שמעתי מפיהם הקדוש בהיותם, פה עמנו, א חלק האב איך געהערט פון זייער הייליג מויל ווען זיי זענען נאך דא געווען מיט אונז פאר זענען געפארן אויף ארץ ישראל, וכולם הם תשובות על שאלות רבות אשר שואלים בעצה כל אנשי שלומינו דמדינותינו תמיד כל אחד על פי ערכו, און זיי אלע זענען ענטפערס אויף א סאך פראגעס וואס אנ"ש פון אונזער מדינה זענען שואל עצה, כסדר, יעדער לויט זיין ערך, זיין מעמד און מצב אין עבודת השם, לשית עצות בנפשם בעבודת השם וואס זיי ווילן זיך אן עצה געבן אין זייער נשמה אין עבודת השם. איז דאס אלעס איז מסביר פארוואס די ספר התניא קען יא זיין אנשטאט יחידות, ווייל דער אלטער רבי האט דא אלעס אריינגעלייגט. פון דעסטוועגן קען מען נאך אלץ פרעגן ס'איז אמת אז דער תניא קען טאקע קומען אנשטאט יחידות, אבער ס'איז דאך נישט קיין ספק אז יחידות פערזענליך איז נאך אלץ בעסער איבער אלע מעלות פונעם ספר, איז פארדעם איז דער אלטער רבי ממשיך די סיבות פארוואס ער האט דאך געשריבן דעם ספר להיות כי אין הזמן גרמא עוד להשיב לכל אחד ואחד על שאלתו בפרטות, ס'איז דאך נישט מעגליך, די צייט ערלויבט נישט צו ענטפערן פאר יעדעם איינעם באזונדער אויף זיינע שאלות, וגם השכחה מצויה אויך טרעפט זיך אפט אז מ'פארגעסט. על כן רשמתי כל התשובות על כל השאלות למשמרת לאות, האב איך פארצייכנט אלע ענטפערס אויף אלע שאלות, כל התשובות על כל השאלות, אז זיי זאלן זיין אפגעהיטן אלס א צייכן, להיות לכל אחד ואחד לזכרון בין עיניו, אז יעדן, אז ס'זאל זיין ביי יעדן א זכרון צו געדענקען אין קאפ. ולא ידחק עוד להיכנס לדבר עמי ביחידות, און ער וועט שוין מער נישט דארפן זיך שטופן אריינצוגיין צו רעדן מיט מיר ביחידות, כי בהם ימצא מרגוע לנפשו ועצה נכונה לכל דבר הקשה עליו בעבודת השם, ווייל אין זיי, אין די ענינים פון תניא וועט ער געפינען א מרגוע, ס'וועט אים בארואיגן זיין נפש, און ער וועט טרעפן א געהעריגע עצה פאר יעדע זאך וואס איז אים שווער אין עבודת השם, ונכון יהיה לבו בטוח בה' גומר בעדנו, און זיין הארץ וועט געהעריג פארזיכערט זיין אינעם אייבערשטן, וואס דער אייבערשטער פארענדיגט, דער אייבערשטער איז משלים, אזוי ווי שטייט אין פסוק לקל גומר עלי, פאר אונז, אז מען זאל קענען אויפטון וואס מען דארף אויפטון. דער לשון פונעם אלטן רבין איז מדויק. אמת טאקע אז ער פארלאנגט פון די חסידים אז מען זאל זיך נישט מער שטופן אריינצוגיין ביחידות צום רבין, נאר מ'זאל זוכן עצות אין עבודת השם אינעם ספר, אבער פון דעס וועגן איז א הכרח, ס'פעלט זיך אויס אז נכון יהיה לבו, א מענטש דארף זיך טאקע פארלאזן אויפן אייבערשטן און דער אייבערשטער וועט אים העלפן, אבער פארדעם דארף ער זיך אליינס פלאגן און דעמאלטס, השם גומר בעדנו, וועט דער אייבערשטער צוענדיגן. אינעם קומענדיגן חלק קען מען לערנען וואס טוט זיך מיט איינער וואס לערנט דעם תניא און דאך פארשטייט ער נישט אן עצה וויאזוי ער דארף זיך פירן בעבודת השם, וואס ער זאל טון דעמאלטס.